לעילוי נשמת ר' טוביה ב ר חיים יהושע עליו השלום מזכרת ליום היארצייט שלו י ב מרחשוון. ג' חלקים משיחת ו' תשרי תשמ א. על דרך זה געפינט מען אויכעט ביי רחל וואס בראש השנה נפקדה רחל, ווי דערציילט אין תורה שבכתב און נאך מער אין תורה שבעל פה. די מסירת נפש וואס זי האט אריינגעלייגט כדי אויף צו האבן א זון א קינד, און דערנאך איז געווען והשם פתח את רחמה מיט דעם אריכות הסיפור אין תורה שבכתב ובפרט על פי מדרשי חזל. און כמדובר כמה פעמים, אז תורה פסק'נט אפ אז יעדער קינד איז אן עולם מלא, יעדער איד איז אן עולם מלא. במילא איז אין דרוף נישט שייך צו זאגן א סברא, אז וויבאלד אז ס'איז דא כמה וכמה בנים ובנות, איז וואו דא דער הכרח אז זאל זיין נאך א קינד, ובפרט נאך אז ס'איז דאך א משנה מפורשת און נאך גע'פסק'נט

קומט מען צו גיין און מען זאגט אז התחלת התורה, די ערשטע מצוה פאר אלע מצוות וועגן וועלכע ס'ווערט דערציילט אין תורה, וואס סדר אין תורה איז אויכעט א הוראה, איז די ערשטע מצוה איז פרו ורבו, און ווי רשי טייטשט אויף, גענומען פון מדרש, אז פרו וואלט מען געקאנט טייטשן אז אפשר איז דאס א יחיד, זאגט מען גלייך ורבו. און דא קאן מען זיך אויכעט טייטשן איז מען גלייך ממשיך ביז וואנעט ומלאו את הארץ וכבשוה, מען פארלאזט זיך אויפן אייבערשטן, און וויפיל דער אייבערשטער זעט אז דאס איז גוט פאר דעם פאטער און פאר דער מוטער, בדרך ממילא פאר די זיידע מיט די באבע, וואס דאס איז אויכעט די גוטסקייט פון כל עם ישראל כולי, און דורך דעם איצטיגן דור פאר כל הדורות כולם שלפני דור זה ושלאחרי דור זה, איז יעדער קינד וואס ס'ווערט געבארן, ווערט געבארן אן עולם מלא, וואס דאס אויך א ענין וואס איז נוגע אין הלכה און נוגע אין כמה דינים, און ניט נאר א ענין וואס מען זאגט אז דאס שטייט אין אגדה שבתורה, איז אגדה שבתורה אויכעט א חלק וואס ניתן למשה מסיני צוזאמען מיט חלק הנגלה שבתורה, מיט חלק ההלכה שבתורה. נאר מען זאגט אז ס'האט נאך אין זיך אט די מעלה. ווי דער אלטן רבי'ס לשון אין איגרת הקודש אז רוב סודות התורה גנוזין בה ובפרט נאך אז די גמרא איז דאס מסביר אין אן אופן וואס איז פארשטאנדיג אויכעט בשכל, איז דאך דעמאלט כידוע בכמה עניינים בתורה אז מען זאגט א קרא למה לי סברה היא. וויבאלד אז דאס לייגט זיך אין די שכל פון נפש האלוקית, דארף דאס גארניט שטיין אין תורה, ס'איז מעצמו פשוט ומובן אז אזוי דארף דאס זיין, ווייל דאס איז א סברה, ווי די גמרא איז דאס מסביר אין סנהדרין בארוכה, די סברה שבדבר אז דאס איז אן עולם מלא, און די ראיה אויף דערויף מיט די הוכחה וכו'. וכאמור, אויב ס'איז עפעס דא א טעם. אן אמת'ער טעם וואס ס'דארף חס ושלום ניט זיין, איז אז דעמאלט קען מען זיך פארלאזן אויפ'ן אייבערשטן וואס ער איז דער עצם הטוב ומטבע הטוב להיטיב, און מען לאזט עס איבער צו אים, און סיי ווי סיי האט מען קיין ברירה ניט. ווארום ער איז דער זן ומפרנס לכל, און ער איז דער משגיח על כל אחד ואחת בהשגחה פרטית. ביז אין פרטי פרטים, כמבואר בארוכה בכמה מקומות, ביז דער לשון הידוע אז א בלעטל וואס וואלגערט זיך אין רשות הרבים אין גאס און דארף זיך איבערקערן מצד לצד, קען דאך אבער זיין פארשידענע אופנים ווי ער זאל זיך איבערקערן, איז דאס אויכעט בהשגחה פרטית, וואס דאס רעדט זיך וועגן א בלעטל וואס ער איז שוין ניט צומח. ער איז שוין ניט בײַם בױם, ער װאַלגערט זיך אין גאַס, און ס'רעדט לכאורה ניט אין אַ ענין עיקרי, מער ניט װי אין דעם אופן, אין דעם הכשר הענין, װי אַזױ ער װעט זיך איבערקערן, זאָגט מען, אַז דאָס איז בהשגחה פּרטית, וכתורה פון נשיא דורנו, אַז ס'איז נוגע, אַז דאָס איז האָט דעם אָרט, און אָנגעװיזן אין מחשבה הקדומה דאָדם קדמון, פון אַ. על אחת כמה וכמה ווען ס'רעדט זיך וועגן אן עולם מלא פון נפש אחת מישראל, און חס ושלום אין דערויף זיך אריינמישן, סיידן ס'איז דא א פסק דין ברור אין תורה, אז מצד איזה סיבה שתהיה קען מען דאס אפלייגן וכיוצא בזה כמדובר כמה פעמים בארוכה, אבער אזוי איז דאס א ציווי און דאס איז א ציווי וואס איז געטון געזאגט געווארן ווי אלע מצוות, כדי א אידן זאל זיין נאך בעסער ווי אים איז געווען קודם קיום מצוה זו, ביז אין תכלית השלימות אז דאס פארבינדט אים מצוה לשון צוותא וחיבור, ער ווערט איין זאך כביכול מיטן אייבערשטן, וואס דעמאלט איז באור פני מלך חיים, איז דער מלך החיים איז זכרנו לחיים און ברענגט דערנאך אראפ ווי מען זאגט בסיום כל תפילת עמידה אז מען ווערט פארשריבן און געחתמעט בספר חיים ושלום וגזירות טובות מיט די אלע פרטים ווי ער רעכנט אין דערויף אויס און דא קומט אויכעט אויף מסיים זיין בנוגע צו דעם ענין פון רחל, כמדובר לעיל וואס וועגן איר ווערט אויך דערמאנט אין דער הפטרה צו סיום פון דער יומא אריכתא אין די הפטרה פון יום השני, וואס אויף רחל זאגט מען אז בשעת לעתיד לבא, אז מ'וועט גיין צוריק פון גלות וועט מען פארבייגיין דער קבר רחל אמנו און זי וועט ארויסגיין. און וועט מודה זיין און הנאה האבן מנעי קולך מבכי, דערפאר וואס ס'קומען צו גיין אלע בניך ביז אין אן אופן פון קהל גדול ישובו הנה, און פארוואס האט זי דאס, דערפאר וואס בשעת אידן זיינען געגאנגען אין גלות זיינען פארביי, איז מען פארבייגעגאנגען קבר רחל און זי האט זיי מיטגעגעבן, דעם כח אז מען זאל קענען דורכטראגן דעם גלות און בלייבן גאנצע אידן בריאים ושלמים ברוחניות, און דורך דערויף האט עס דערנאך געבראכט דעם ענין פון גאולת עזרא, און ווי מען זאגט אין חזל אז אילו זכו וואלט דאס דעמאלט געווען די גאולה שאין אחריה גלות, וויבאלד אז ס'איז געווען עניינים בלתי רצויים איז דערנאך געווארן די אריכות אבער זי שטייט און ווארט און בענקט און בעט זיך ביי דעם אייבערשטן אז זאל זיין דער בעתה אחישנה, אז בקרוב ממש איז בזקנ בנערינו ובזקנינו ובבנינו ובבנותינו ואתם תלוקטו לאחד אחד, ווי רשי טייטשט אפ אז דער אייבערשטער נעמט יעדער אידן פארן האנט און גייט מיט אים צוזאמען, ניט דער אייבערשטער גייט ארויס פריער. נאר ושב הוי' אלקיך את שבותכם, צוזאמען מיט יעדער אידן ניט פריער ארויס פון גלות, און מען גייט ארויס אין גאולה האמיתית והשלימה, און מען גייט פארביי און מען נעמט מיט רחל אמנו, צוזאמען דערמיט אויכעט הקיצו ורננו שוכני עפר אברהם יצחק ויעקב און שרה רבקה. ולאה, וואס זיי געפינען זיך אין מערת המכפלה, און מען גייט צוזאמען אין ירושלים עיר הקודש עיר בה חנה דוד, און מען האט צוזאמען ארץ ישראל לגבולותיה, וואס כמדובר לעיל קפל הקדוש ברוך הוא כל ארץ ישראל, און האט דאס אונטערגעלייגט אונטער יעקב'ן, און פון דעמאלט איז דאס געווארן א נחלת עולם פאר עם עולם. שלימות הארץ צוזאמען מיט שלימות העם, דערפאר וואס מען האלט זיך מיט שלימות התורה ובקרוב ממש האט מען די שלימות הגאולה, צו פארענדיגן דעם קץ שם לחשך כהרף עין, נגאלים מיד הייבט זיך גלייך אן נאך דערויף אתחלתא דגאולה און גלייך נאך דערויף די גאולה שלימה במהרה בימינו ממש.